שמואל ב' פרק י"ז. מיר האבן געלערנט פריער ווי דוד המלך האט געשיקט זיין חבר חושי הארכי זאל זיין מיט אבשלום, און ער איז טאקע געקומען מיט אבשלום כדי ער זאל קענען אויסזאגן פאר דוד וואס גייט פאר. אין דעם פרק גייען אונז לערנען די וויכטיגע מעשה וואס טאקע האט חושי אויפגעטון מיט דעם וואס ער איז געגאנגען צו אבשלום און וואס ער האט פארציילט פאר דוד. איז געווען אחיתופל, אחיתופל איז געווען די יועץ, אחיתופל האט געזאגט פאר אבשלום א גוטע עצה, זאגט איך גיי נעמען צוועלף טויזנט מענטשן, מיר גייען נאכלויפן דוד היינט ביינאכט, ס'הייסט דאס איז געווען די טאג וואס נאך וואס ער אנטלויפט, אלץ געשען אין איין טאג לכאורה, גייט אנקומען דעם נאכט, דוד איז נאך מיד און ער לויפט נעבעך אוועק, ער איז יגע ורפה ידים, מ'וועט אים דערשרעקן, זאגט אחיתופל איך וועל הארגענען דוד המלך אליינס, מ'דארף נישט ס'וועט זיין א גרינגע אקציע, א קליינע אקציע מיט אונזער צוועלף טויזנט מענטשן, מ'וועט הארגענען דוד אליינס, די גאנצע עולם די די מיליטער וועט מען איבערקערן צו דיך און ס'וועט זיין די גרינגסטע זאך די גרינגסטע פשוט'סטע עצה. און ס'איז געווען א גוטע עצה ויישר הדבר בעיני אבשלום בעיני כל זקני ישראל האט אויסגעזען א גוטע עצה. אבשלום האט אבער געזאגט מען זאל רופן אויכעט חושי זאל ער אים אויך פרעגן וואס ער האלט וועגן די עצה. האט מען אים גערופן. זאגט אים אחיתופל זאג אונז זאלן מיר טון אחיתופל'ס עצה זאגט אבשלום. האט חושי זיך אנגערופן ניין ס'איז נישט קיין גוטע עצה בפעם הזאת אמת אחיתופל איז א געוואלדיגע יועץ אבער די מאל האט ער נישט גוט גע'עצה'ט. זעט אויס אז חושי האט אויך נישט געמיינט ערענסט אז נישט קיין גוטע עצה, ער האט פארשטאנען אז ס'איז צו א גוטע עצה און ער האט געוואלט ראטעווען דוד, בעיקר דורך אפשטופן, געבן אביסל מער צייט אז דוד זאל קענען טאקע אנטלויפן און זיך ארגאניזירן פאר די מלחמה. אבער וואס האט ער געטאן? ער זאגט פאר פאר אבשלום קום הער, דו קענסט דוד, דיין טאטע און זיינע מענטשן, זיי זענען גיבורים, זיי זענען אנשים מרי נפש, זיי זענען נישט דו מיינסט אחיתופל, זיי פארשלאפן, ער שלאפט ערגעץ מיט זיינע מענטשן, מ'וועט אים כאפן, די עולם וועט זיך דערשרעקן, מ'וועט גיין צו דיר, הייבט זיך נישט אן, דאס זענען שווערע חברה. און דו מיינסט טאקע אז דוד שלאפט יעצט מיט זיין ארמעי מיט זיינע מענטשן ער האט זיך אוודאי באהאלטן אין איינע פון די לעכעלעך אין עפעס א מערה ערגעץ און אונז זאלן גייען דארטן וועט ער זיך גיין שלאגן מיט אונז ער קען געדענקט דאך אז דוד פלעגט זיך דרייען אין די וועלדער דארט ווען ער האט אנטלאפן פון שאול און אז ס'וועט אפאר מענטשן געהארגעט ווערן פון אונזערע חברה פון דיינע צוועלף טויזנט מענטשן וועט די גאנצע עולם זיך דערשרעקן מען וועט זאגן עס איז געווען א מגיפה ס'הייסט די ס'איז געשלאגן געווארן די עם אשר אחרי אבשלום און אזוי גייסטו פארלירן. וואס זאלסטו טון? ניין ניין דאס גייט טוה נישט דאס איז א גרינגע פלאן, לאמיר צוזאם נעמען די גאנצע עולם, כל ישראל מדן ועד באר שבע כחול אשר על הים אן א סוף, אזוי ווי אזוי ווי זאמד וועט מען צוזאם נעמען מענטשן, און נעמען די גאנצע עולם דעמאלטס וועט מען קענען גיין מ'וועט טרעפן דוד, מען וועט פאלן אויף אים אזוי ווי טל פאלט אויפן ערד ס'הייסט ממש אנגעשטאפט אנגעפילט, דעמאלטס וועט נישט בלייבן נישט דוד נישט מען וועט נישט הרג'ען נאר דוד, יעדער איינער, נישט בלייבן קיין איין מענטש, אפילו ער וועט גיין אין א שטאט זענען מיר אזוי פיל מענטשן זאלן זיך נישט שרעקן, מען וועט צוזאם נעמען די גאנצע שטאט האט א שטאט מיט א חומה איז גארנישט מען וועט נעמען שטריק און מען וועט נעמען די גאנצע שטאט פאר היות ס'כאפט דיר אויס א נחל צו נעמען ס'וועט נישט בלייבן קיין איין שטיין אויף א שטיין אין די גאנצע שטאט דאס איז געווען חושי הארכי'ס פלאן יעצט האט אבשלום געזאגט און כל איש ישראל אה חושי האט א בעסערע פלאן ווי אחיתופל און דער פסוק זאגט דאס איז נישט געווען אמת ס'איז נישט געווען אמת'דיג א בעסערע פלאן א שוואכערע פלאן אבער השם ציווה דאס איז די אייבערשטער האט געהאלפן דוד דוד האט מתפלל געווען סכל נא את עצת אחיתופל דא האט די אייבערשטער געהייסן להפר את עצת אחיתופל הטובה כדי להביא לבעבור הביא ה' אל אבשלום את הרעה אז אבשלום זאל פארלירן די מלחמה. שוין יעצט וואס חושי האט געוויסט ווייסט שוין בעצם די פלאן, זעט אויס ער האט פארשטאנען אז ס'קען זיין ער וועט נאך טון אחיתופל'ס פלאן, ס'איז א שטיקל עיון דא, האט ער געזאגט פאר צדוק און אביתר, ס'וועט אונז געדענקען אז זיי זענען אויך צוריק געקומען פארוואס כדי זיי זאלן קענען וויסן זאגן פאר דוד וואס גייט פאר, האט ער געזאגט דאס איז געווען די עצה פון אחיתופל, דאס איז געווען מיין עצה, יא לאמיר שיקן שנעל פאר דוד און אים מודיע זיין וואס גייט דא פאר, און בעיקר גייט מען אים זאגן ער זאל נישט בלייבן דא נאנט אין די מדבר, ער זאל גיין ווייט אוועקלויפן, אז אזוי האט ער צייט פאר וואס מען גייט טון די עצה פון אחיתופל. איז וואס האבן זיי געטון? ס'איז געווען יונתן און אחימעץ די קינדער פון צדוק און אביתר, זענען געשטאנען נישט אין שטאט אינדרויסן פון שטאט אין עין רוגל, עפעס א געגנט נישט ווייט זעט אויס, מען האט געשיקט א שפחה זאל גיין זיי זאגן די מעסעדזש און זיי זאלן גיין ווייטער זאגן אז מען זאל נישט זען אז ממש איינער גייט ארויס פון שטאט צו דוד, עמער זיי כאפן, אבער אזוי איז געווען אזא צוויי סטעפס, שפחה זי גייט אפשר גייט זי סתם ברענגען וואסער אדער עפעס. כך כך הוה, אבער מיטן אינמיטן ס'איז נישט געלונגען אזוי גוט די פלאן, ס'האט געזען איינער פון אבשלום'ס מענטשן האט געזען ווי די שפחה, אדער נישט די שפחה, די יונתן און אחימעץ גייען עפעס צו דוד, האבן זיי שנעל געגאנגען זאגן פאר אבשלום מ'זאל זיי נאכלויפן, זענען זיי געגאנגען און האבן זיך אנטלאפן. באהאלטן א מענטש דארט אין בחורים, בחורים איז נאך איינע פון די שטעטלעך ארום ירושלים, זיך באהאלטן דארט ביי איינעם אינדערהיים, אין א באר, אין א, אין אזא גרוב א באר, ס'איז געקומען די פרוי פון יענע מענטש, האט עס צוגעדעקט, האט געלייגט א מסך אויף פני הבאר, כאילו ס'איז גארנישט, גארנישט געזען, ס'איז געקומען אבשלום'ס מענטשן און געפרעגט ווי, איינער איז, ווי איז דא אחימעץ און יונתן, האבן זיי, האט זי געזאגט, נע, זיי זענען געלאפן ווייט, עברו מיכל המים, זיי האבן זיי נאכגעלאפן, נישט געטראפן, זענען צוריק געגאנגען אהיים, זייער ענליך צו די רחב הזונה וואס האט באהאלטן די מרגלים וואס יהושע האט גענומען, די זעלבע סארט טריק האבן זיי געטון. על כל פנים אז מען האט געזען אז די רודפים זענען שוין נישט דא, איז מען אויף געגאנגען געגאנגען צו דוד און געזאגט דאס ער זאל שנעל אריבער גיין די ירדן, ווייל אחיתופל האט געזאגט דעם פלאן, דאס הייסט ער איז בסכנה ער דארף זיך מרחיק זיין מער, און אזוי האט טאקע דוד געטון, ער איז אריבער געגאנגען די ירדן, ביזדערווייל אחיתופל האט געזען מען האט אים נישט געפאלגט, דאס האט ער פארשטאנען אז עס איז כלתה אליו הרעה איז צרות, וואס האט ער געטון ער האט גענומען זיין אייזל זיך אהיים געגאנגען צו אים אין שטאט, ער האט נישט געוואוינט אין ירושלים לכתחילה, און ער האט געמאכט א צוואה פאר זיין שטוב, און ויחנק ער האט זיך אליינס געהארגעט זיך אליינס דערשטיקט און געשטארבן מען האט אים באגראבן ביי קבר אביו. דאס איז געווען די ענד פון אחיתופל. ביזדערווייל דוד קומט אן מחניים, אבשלום יעצט גייט נאך לויפט אים אויך נאך, ס'זעט אויס זיי האבן זיך יעצט נאכגעלאפן, ער גייט אויך איבער די ירדן, מחניים איז מעבר לירדן, עמשא, עמשא, ער איז געווען די שר צבא פון אבשלום, דער עמשא איז אויך בעצם א נעפיו פון דוד, ער איז א זון פון א מענטש הייסט יתרא הישראלי וואס ער איז געווען א מאן פון אביגיל בת נחש אדער בת נחש מיינט בת ישי וואס איז געווען דוד המלך'ס טאטע, ס'איז שוועסטער בעצם. על כל פנים זענען ביידע געווען עבר הירדן, יעצט נאך א וויכטיגע זאך דארף מען וויסן, ווען דוד איז געקומען דא אין מחניים איז געקומען צו אים דריי מענטשן, שובי בן נחש, מכיר בן עמיאל, ברזילי הגלעדי, זענען געווען דריי גבירים זעט אויס, זיי האבן געברענגט פאר דוד אסאך סופלייס, עס שטייט א גאנצע לאנגע ליסט, משכב וספות וכלי יוצר וחיטים ושעורים בקיצור, צו עסן און צו טרינקען און צו האבן אלעס וואס מען דארף פאר דוד און פאר זיינע מענטשן, זיי האבן פארשטאנען אז מען איז דא אנטלאפן, מען האט נישט צו וועגן האבן זיי געברענגט.